נאך אלע מצוות אדער כמעט אלע מצוות חוקים און משפטים וואס ס'שטייט אין פר' ספר ויקרא, קומט וואס איז ידוע אלס די תוכחה, ס'שטייט נישט די ווארט תוכחה אדער די ווארט ברכות וקללות דא, אבער אם בחוקותי תלכו וואס וועט זיין פון די אלע זאכן? און ס'דא איין צד אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו וואס וועט זיין, און נאכדעם איז דא א ליסט פון פינף לעוו סטעפס וואס גייט זיין טאמער נישט, לאמיר עס אדורך גיין שנעל. ס'וועט זיין רעגן אין צייט און ס'וועט זיין אלע תבואה, די תבואת הארץ און די תבואת העצים וואס ס'וואקסט אויף ביימער וועט אויך זיין אין צייט, ממילא וועט מען זיין זאט און ממילא וועט נישט זיין קיין שונאים און ממילא די אויבים פאלן דאס מיינט ס'דא א גוטע עקאנאמי, עס איז דא גענוג צו עסן, עס איז דא גענוג צו צאלן פאר די סאלדאטן, עס איז דא גענוג צו קויפן געווער, ממילא קען מען נאכלויפן די שונאים, עס שטייט אפילו בדרך הפלגה, הפלגה שטייט אויף די ערשטע זאך. והשיג לכם דיש את בציר זיין אזוי פיל צעוואקסן אז מען וועט נישט האבן קיין צייט צו סטאפן אפילו אינמיטן די דיש וועט שוין אנקומען די בציר און אזוי ווייטער און זעלבע הפלגה ענליכע הפלגה שטייט אויף די שונאים הונדרעט פינף מענטשן וועלן נאכלויפן הונדרעט הונדרעט צען טויזנט און אויף דעם אלעס איז די ופניתי אליכם די אייבערשטער וועט מאכן פריה ורביה ס'עט זיין אסאך קינדער והקימותי את בריתי אתכם און ואכלתם ישן נושן קומט ערגעץ דא אריין און צוזאם איז די אייבישטער וועט געבן זיין משכן דאס איז די נקודת המרכז פון די גאנצע זאך די אייבישטער וועט רוען צווישן די אידן און עט זיך נישט פארמיאוסן לא תגעל נפשי און וועט זיין לאלהים אויף דעם איז מען ארויסגעגאנגען פון מצרים דאס איז די ברכה יעצט די קללה איז די פארקערט פון די אלע זאכן אבער כדי מען זאל אנקומען צו דעם דאס נעמט אסאך צייט נישט אזוי שנעל לא תשמעו לי ולא תעשו בחוקותי תמאסו תגעל נפשכם לבלתי עשות בקיצור וואס וועט זיין איז דא פינף סטעפס, די ערשטע סטעפ איז וועט זיין מחלות, קדחת, שחפת און אזוי ווייטער, און די גוים וועלן גנב'נען די ואכלוהו אויביכם, די תבואה וואס ס'וואקסט, וועט ענק נישט קענען האבן, ס'וועט קומען גוים און עס כאפן. אויב וועט עס נישט העלפן וועט זיין נאך ערגער, ס'וועט נישט זיין קיין רעגן בכלל, די פריער איז נאך געווען רעגן האט די גוים עס געכאפט, יעצט גייט נישט זיין קיין רעגן, ס'זיין שמים כברזל, ארץ כנחושה, און ממילא וועט נישט זיין צו עסן, נישט ארץ, נישט עץ הארץ וועט נישט זיין. אויב דאס וועט נישט העלפן, וועט זיין א דריטע זאך, וועט זיין חיות השדה, וואס הייסט? אז ס'ווערט חרוב, נישט דא גענוג צו עסן, און די גוים כאפן כסדר ממילא, וואוינען מען, וואוינט מען מער צושטופט, מען וואוינט נישט אויסגעשפרייט, ס'נישט דא קיין נארמאלע גאסן אזוי ווייטער, קומען חיות לייבן און בערן און זיי כאפן, און ווען די ווערט, ס'ווערט ליידיג די וועגן, ונשמו דרכיכם, מען זעט נישט קיין מענטשן דרייען זיך אין די גאס ווייל ס'איז מסוכן פון די חיות. אויב דאס וועט אלץ נישט העלפן, האלט מען ביי א דריטע לעוול, פערדע לעוול. דעמאלטס עט זיין חרב ס'עט קומען גוים נישט סתם כאפן די תבואה נאר ממש חרב נוקמת נקם ברית זיי זענען נוקם די ברית פון די אייבערשטער אבער וואס גייען זיי טוהן און טרייען צו הרגען די אידן און מ'עט דארפן אריינלויפן אין שטעט זיך באהאלטן אין שטעט און ס'עט נישט העלפן ס'עט זיין א מצור בעצם די ווארט מצור שטייט נישט דא שטייט אין ספר דברים אבער דא שטייט מ'עט זיין באהאלטן דעמאלטס עט זיין א דבר אז מען שטיפט אין א שטאט צושטיפט ווער קומט מחלות און ס'איז נישט דא גענוג צו עסן, ס'איז לחם לחמכם במשקל, מ'דארף רעישאנען די עסן, צען ווייבער דארפן קאכן אין איין אין איין טאפ אין איין אויוון, בקיצור ס'איז צרות, אויב דאס אלץ נישט העלפן, דעמאלטס קומט די לעצטע שלב, די פיפטע שלב, וואס דעמאלטס ס'ווערט אזוי שלעכט די מצור, ס'ווערט אזוי שלעכט די בתוך העיר, אז מ'דארף שוין עסן בשר בניכם ובנותיכם, און בקיצור מ'פארלירט די מלחמה, ווען עס ווערט חרוב די במות און עס העלפט נישט די אלע עבודה זרות וואס מ'האט געדינט ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם מ'שטארבט צוזאמען מיט די אפגעטער וגעלה נפשי אתכם דאס איז די פארקערטע וואס שטייט פריער לא תגעל נפשי אתכם וגעלה נפשי אתכם און פריער געשטאנען ונתתי משכני בתוככם דא שטייט והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם כ'וועל נישט זיין מיט אייך כ'וועל נישט זיין צוזאמען מיט אייך און די גאנצע לאנד וועט זיין ליידיג והשמותי עס ווערט חרוב די גאנצע לאנד און די מענטשן וועלן דארפן גיין אין גלות, ואתכם אזרה בגוים, ארויסגיין פון די לאנד און נאכלויפן די גוים וועלן זיי נאכלויפן מיט א חרב און ס'וועט זיין חרוב, און דעמאלטס וואס וועט זיין דעמאלטס, אז תרצה הארץ את שבתותיה, דעמאלטס וועט מען נאכקומען וואס די אלע שבתים וואס מ'האט נישט געהיטן אין ארץ ישראל, דעמאלטס זאל זיין א שבת, וואס פאר א שבת וועט זיין, ס'וועט נישט זיין קיינעם, נישט זיין קיינער וואס זאל ארבעטן, דאס איז די קללה די שבת וואס וועט זיין. און דאס וועט אלץ נישט זיין גענוג, ס'וועט בלייבן אפאר אידן געבליבן אין גלות, והנשארים בכם, גייען זיי האבן גרויסע פחד דארט, בארצות אויביהם ורדף אותם קול עלה נדף, א מענטש אין גלות פילט זיך נישט קאמפארטעבל, פילט ער נישט קיין סעקיוריטי, יעדע קליינע זאך אנטלויפט ער, אזוי ווי א איד נעבעך אין גלות אז ער וואוינט מיט א סוטקעיס ער אנטלויפט איבעראל, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם ואבדתם בגוים, מ'קען זיין ממש ווערט פארלוירן, ס'געווען אידן וואס זענען ממש מ'ווערט אסימילעיטעד, ואכלה אתכם, והנשארים בכם, עס בלייבט אפאר וואס זענען נישט.

א ברית וואס די אייבערשטער האט געמאכט נישט געלתים נישט מאסתים הגם ס'שטייט וגעלה נפשי נישט אינגאנצען נישט אינגאנצען וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני השם.